בעזרת השם יתברך, מסכת שבת דף פ ב, מאי ברען דף פ ב עמוד א' אויבן, אמר ליה רב הונא לרבה בריה, האט רב הונא געזאגט צו זיין זון רבה, מאי טעמא לא שכיחת קמיה דרב חיסדא, פארוואס גייסטו נישט לערנען ביי רב חיסדא, דמחדדן שמעתיה, ווייל זיינע שמועות, זיינע מאמרים, זיינע הלכות וואס ער לערנט פאר זענען גאר שארף, אמר ליה, האט רבה געענטפערט צו רב הונא, מאי איזיל לגביה, וואס עפעס זאל איך גיין צו אים? דכי אזילנא לגביה, ווייל איך בין אמאל געווען ביי אים, מותיב לי במילי דעלמא, און ער האט גערעדט סתם זאכן פון די וועלט וואס טייטש ער האט בכלל נישט גערעדט אין דברי תורה, אמר לי, ער האט מיר געזאגט אזוי, וואס טייטש רבה פארציילט דא פאר זיין טאטן רב הונא, אז ווען ער איז געווען ביי רב חיסדא האט רב חיסדא אזוי פארציילט, מאן דעייל לבית הכסא, ווער ס'גייט אין בית כסא, אזוי האט רב חיסדא פארגעלערנט, איז לא ליתיב בהדיא, זאל ער זיך נישט אוועקזעצן שנעל, ולא ליטרח טפי,

וואס דאס א סכנה, און במילא זאגט רבה צו זיין טאטן, אזעלכע סארט מאמרים דארף איך נישט גיין צו רב חיסדא הערן, ס'איז נישט קיין דברי תורה, ס'איז נישט קיין שארפע זאכן, און במילא האב איך נישט וואס צו גיין. אמר ליה האט רב הונא געזאגט צו זיין זון, הוא עסיק בחיי דברייתא, רב חיסדא איז עוסק אין זאכן פון בריאות, פון געזונט, ואת אמרת במילי דעלמא, דאס רופסטו מילי דעלמא? כל שכן זיל לגביה, אוודאי דארפסטו גיין צו אים, ס'טייטש נאך חשוב'ער פון דברי תורה. זאגט אונז די גמרא ווייטער, די גמרא גייט צוריק צו די נעכטיגע סוגיא, זאגט די גמרא היו לפניו צרור וחרס, איינער וואס האט פאר זיך א שטיין אדער א חרס, וואס ס'דא א מעלה ביי א שטיין, אז א שטיין איז נישט קיין סכנה, נעכטן האמיר געזען אז א חרס איז א סכנה, ס'דא א סכנה פון כישוף, ס'דא א סכנה אז מ'עט זיך צושניידן דערמיט, וואס דאס איז נישט דא ביי א שטיין. אבער פון די צווייטע זייט, א שטיין איז מוקצה, חרס נישט, חרס קומט פון א כלי, חרס הייסט א כלי, און ממילא איז אפשר זאל מען נוצן א חרס, איז אויף דעם זאגט די גמרא איז דא א מחלוקת, רב הונא אמר, מקנח בצרור ואין מקנח בחרס, רב הונא זאגט מען זאל טאקע נוצן דעם צרור און נישט די חרס, ווייל די חרס איז א סכנה, ס'איז שארף און מ'קען זיך צורייסן דארט, מ'קען זיך צושניידן, און ממילא זאל מען נישט נוצן קיין חרס. ורב חיסדא אמר, רב חיסדא זאגט, מקנח בחרס ואין מקנח בצרור. רב חיסדא האלט ס'איז נישט אזא סכנה און ממילא איז ענדערש נוצן א זאך וואס איז נישט מוקצה, ווי איידער א זאך וואס איז יא מוקצה. פרעגט די גמרא מיתיבי א קשיא פון א ברייתא שטייט קלאר אין די ברייתא, היו לפניו צרור וחרס מקנח בחרס ואין מקנח בצרור, אז מ'נוצט דעם חרס און נישט דעם צרור, און ממילא תיובתא דרב הונא איז א קשיא אויף רב הונא, ענטפערט די גמרא, תרגמא רפרם בר פפא קמיה דרב חיסדא אליבא דרב הונא, באוגני כלים, ס'טייטש די ברייתא וואס די ברייתא זאגט מ'זאל זיך באנוצן מיט א חרס, קען אוודאי גיין כשיטת רב הונא, אז סתם אזוי זאל טאקע א מענטש נוצן א צרור, ווייל א חרס איז א סכנה און מ'קען זיך צושניידן, מה שאין כן דאס וואס די ברייתא זאגט מ'זאל נוצן א חרס, רעדט זיך א שטיקל חרס וואס קומט פון די אויבערשטע חלק פון די כלי, פון די מויל פון די כלי, וואס דארט איז נישט שארף די חרס, און ממילא ביי דעם איז נישט דא קיין חשש סכנה, איז ביי אזא ציור מעג מען טאקע נוצן א חרס. זאגט יעצט די גמרא ווייטער נאך א נידון, היו לפניו צרור ועשבים, א מענטש וואס האט פאר זיך אן אפציע זיך צו ווישן מיט א צרור מיט א שטיין, אדער מיט עשבים מיט גראז, איז אויך דא א מחלוקת, רב חיסדא ורב המנונא, חד אמר מקנח בצרור ואין מקנח בעשבים, וחד אמר מקנח בעשבים, ואין מקנח בצרור, איינער זאגט מ'זאל נוצן דעם צרור, און דער אנדערער זאגט מ'זאל נוצן עשבים, איז רש"י ברענגט דא צוויי פשטים, וואס איז בעצם די מחלוקת דא? איין פשט זאגט רש"י אז ס'איז נישט קיין מחלוקת אין שבת, ס'איז א מחלוקת אין די וואכן אויך, אז וואס? אז ס'איז דא א דיעה וואס האלט אז די עשבים דער גראז קען מען זיך צושניידן מיט דעם, און במילא ענדערש זאל מען נוצן א צרור, און די אנדערע מאן דאמר האלט ס'איז נישט א סכנה, דאס איז איין פשט אין רש"י, א צווייטע פשט זאגט רש"י אז די מחלוקת איז שבת, ס'טאקע א מוקצה'דיגע שאלה, אז א צרור איז מוקצה, מה שאין כן עשבים, די גראז וואס מ'רעדט דא רעדט זיך גראז וואס איז מחובר צום ערד, וואס פון איין זייט איז דא א חשש אז מ'עט עס תולש זיין, פארדעם איז דא א מאן דאמר וואס זאגט אז מקנח בצרור ואין מקנח בעשבים, און די אנדערע מאן דאמר וואס האלט מ'מעג יא נוצן עשבים וואס איז מחובר צום ערד, איז ווייל ער האלט אז ס'וועט זיך נישט תולש זיין, ובנוסף צו דעם רעדט זיך נישט ביי א ציור וואס מ'כאפט אן די עשבים בשעת וואס מ'ווישט זיך, נאר ער רוקט די גאנצע גוף אזוי אויף די עשבים און במילא איז אויך נישט דא דא קיין טלטול פון מוקצה, דאס איז די מחלוקת לויט די צווייטע פשט אין רש"י, על כל פנים, פרעגט די גמרא יעצט מיתיבי א קשיא פון א ברייתא, שטייט קלאר אין די ברייתא, המקנח בדבר שהאור שולטת בו, איינער וואס ווישט זיך מיט א זאך וואס קען ברענען, איז שיניו התחתונות נושרות, איז עס גורם אז די שיניים ווי מען האט פריערט געזען איז נושרות, עס פאלט ארויס פון פלאץ, ס'טייטש א סכנה, און במילא לכאורה זעהט מען קלאר אין די ברייתא אז מען טאר זיך נישט ווישן מיט יעדע זאך וואס קען ברענען, גראז קען דאך ברענען און וויאזוי קען זיין א צד אז מען זאל מעגן נוצן גראז, זאגט די גמרא לא קשיא עס איז נישט קיין סתירה, הא בלחין הא ביבשין, נאסע גראז וואס דאס קען סייווי נישט ברענען אויף דעם האט דאך די ברייתא נישט גערעדט און ביי דעם איז טאקע נישט דא קיין סכנה, און די מחלוקת איז טאקע ביי נאסע גראז, ביי טרוקענע גראז איז יעדער מודה מען טאר נישט ווייל ס'איז האור שולטת בו און ס'איז דא טאקע א סכנה אז שיניו התחתונות נושרות, זאגט די גמרא ווייטער, הנצרך לפנות ואינו נפנה, איינער וואס דארף ארויסגיין ער גייט נישט ארויס, רב חיסדא ורבינא איז דא א מחלוקת וואס געשענט מיט אים, חד אמר רוח רעה שולטת בו, איין מאן דאמר זאגט אז ס'געשענט אז זיין מויל קומט ארויס א ריח רע פון דעם, וחד אמר, און דער צווייטער זאגט רוח זוהמא שולטת בו פון די גאנצע גוף קומט ארויס א ריח רע, תניא זאגט די גמרא א ראיה פון א ברייתא, כמאן דאמר רוח זוהמא שולטת בו דתניא ווייל מ'האמיר געלערנט הנצרך לנקביו ואוכל, דומה לתנור שהסיקוהו על גבי אפרו, איינער וואס דארף ארויסגיין און ער עסט, איז אזוי ווי מען צינדט אן א תנור אויף די אש, וואס טייטש קודם דארף מען ארויסגיין נאך דעם עסן, מען לייגט נישט נאך עסן איידער מען איז ארויס, וזו היא תחילת רוח זוהמא, און דאס איז גורם צו א רוח זוהמא, זעהן מיר ווי די מאן דאמר אז דאס איז טאקע גורם צו א רוח זוהמא, זאגט די גמרא ווייטער, הוצרך לפנות ואינו יכול לפנות, איינער וואס דארף ארויסגיין און ער קען נישט, ס'גייט אים נישט, אמר רב חיסדא, זאגט רב חיסדא, יעמוד וישב יעמוד וישב זאל זיך אויפשטעלן אוועקזעצן אזוי אפאר מאל וואס דאס איז גורם אז ס'זאל ארויסקומען רב חנן מנהרדעא אמר רב חנן מנהרדעא זאגט יסתלק לצדדים וואס טייטש ער זאל טאקע אויפגעבן ער זאל זיך אויפשטעלן און ס'איז משמע און מ'וועט באלד זען אז דאס איז טאקע א עצה ער זאל גיין אביסל דאס גיין וועט העלפן די עסן זאל אראפגיין שפעטער וועט ער נאכאמאל פרובירן ארויסצוגיין וועט עס טאקע גיין רב המנונא אמר, רב המנונא זאגט א אנדערע עצה, ימשמש בצרור באותו מקום, ער זאל דארט אריין שטופן א שטיין וואס דאס עפנט אויף די לאך אז מען זאל קענען ארויסגיין, ורבנן אמרי, און די חכמים זאגן, יסיח דעתו, וואס טייטש יסיח דעתו? אמר ליה רב אחא בריה דרבא לרב אשי כל שכן דכי מסיח דעתיה לא מפני, וואס טייטש טאמער ער וועט מסיח דעת זיין בשעת וואס ער פרובירט ארויסצוגיין ווען ס'גייט אים נישט און ער טראכט נישט דערפון ווערט עס נאך ערגער זיכער וועט ער נישט קענען ארויסגיין אמר ליה זאגט רב אשי וואס איז פשט פון די חכמים זאגן יסיח דעתו מיינט יסיח דעתו מדברים אחרים ער זאל אינגאנצן מסיח דעת זיין פון אלע אנדערע זאכן און זיך אינגאנצן מתמקד זיין אינגאנצן פאוקעסן אויף צו קענען ארויסגיין און דאס וועט העלפן ער זאל קענען ארויסגיין זאגט די גמרא אמר רב ירמיה מדיפתי לדידי חזי לי ההוא טייעא איך האב געזען אן אראבער דקם ויתיב וקם ויתיב עד דשפך כקדירה ער האט זיך אויפגעשטעלט אוועקגעזעצט אזוי אפאר מאל ביז זיין הפרשות איז טאקע אויסגעגאסן געווארן אזוי ווי א טאפ וואס גיסט זיך אויס טייטש עס האט זיך אים געעפנט זאגט די גמרא תנו רבנן מיר האבן געלערנט אין א ברייתא הנכנס לסעודת קבע איינער וואס גייט זיך זעצן צו א לאנגע סעודה צו א סעודת קבע און ס'איז א גנאי אז אינמיטן סעודה דארף מען ארויסגיין און וואס איז די עצה דערצו ער וויל דאך אויסליידיגן די מאגן פארדעם, איז יהלך עשר פעמים של ארבע ארבע אמות, זאל ער גיין צען מאל פיר אמות וואס צוזאמען איז דאס פערציג אמות, ואמרי לה ס'דא וואס זאגן ארבע פעמים של עשר עשר אמות, ער זאל גיין פיר מאל צען אמות וואס דאס איז אויך פערציג אמות, ער זאל גיין, ונפנה ונכנס וישב במקומו, נאכדעם וועט ער קענען ארויסגיין, און דערנאך וועט ער זיך קענען זעצן צום סעודה. זאגט די הייליגע משנה, די משנה איז ממשיך מיט די שיעורים וואס מ'איז מחיוב אויף דעם, אויף הוצאת שבת זאגט די משנה חרס, די שיעור פון חרס איז כדי ליתן בין פצים לחבירו, וואס טייטש ווען מ'לייגט אריין באלקענעס אין די ערד איז רש"י מסביר, פלעג מען לייגן אזעלכע חרס שטיקלעך חרס צווישן די באלקענעס די באלקענעס זאלן נישט אראפפאלן דאס האט באפעסטיגט די באלקענעס איז אזעלכע שטיקלעך חרס טאמער די חרס איז גענוג גרויס דארט צו לייגן, איז מען מחיוב אויף הוצאה, דברי רבי יהודה, אזוי זאגט רבי יהודה, רבי מאיר אומר, רבי מאיר זאגט א אנדערע שיעור, כדי לחתות בו את האור, אריבערצופירן מיט דעם א פייער, וואס טייטש אז ס'דא א ברענעדיגע קויל, מ'קען דאך נישט האלטן קיין קוילן אין די הענט, לייגט מען עס אריין אזא שטיקעלע חרס, איז דאס איז די שיעור לויט רבי מאיר, יעצט די שיעור פון רבי מאיר, איז קלענער פון די שיעור פון רבי יהודה, וואס טייטש די שיעור פון לחתות בו את האור איז א קלענערע שטיקל חרס און מער חומרה'דיג רבי מאיר, פון רבי יהודה וואס רבי יהודה האט געזאגט בין פצים לחבירו וואס דאס איז א גרעסערע שיעור, רבי יוסי אומר, רבי יוסי זאגט, כדי לקבל בו רביעית, צו קענען אריינלייגן א רביעית וואסער, א רביעית משקה, אין די חרס, טאמער מען קען אריינלייגן א רביעית וואסער, דעמאלטס איז מען מחיוב אויף הוצאה, יעצט וועלן מיר זעהן אין די גמרא צו רבי מאיר'ס שיעור איז גרעסער פון רבי יוסי, אדער צו ס'איז קלענער פון רבי יוסי, די גמרא וועט דן זיין אין דעם, זאגט די גמרא, אמר רבי מאיר, האט רבי מאיר געזאגט פאר זיינע חברים דא פאר רבי יהודה און פאר רבי יוסי, אז אף על פי שאין ראיה לדבר, אפילו איך האב נישט קיין ראיה אז א חשוב'ע שטיקל חרס מיינט, א שטיקל וואס כדי לחתות בו את האור, אזוי ווי מ'האט געזען דאס איז די שיעור פון ר' מאיר, פון דעסטוועגן, זכר לדבר, האב איך א רמז דערצו פון א פסוק, ווייל שטייט אין פסוק, די נביא זאגט אין ישעיה, וואס די נביא זאגט דארט אן מוסר פאר כלל ישראל, כלל ישראל האט געבעטן דארט הילף פון די מלך פון מצרים, זיי האבן זיך נישט פארלאזט אויפן רבונו של עולם, און די נביא זאגט זיי אז זייער חומה וואס זיי האבן זיך אוועק געשטעלט ארום און ארום, וואס טייטש די פארלעסליכקייט וואס זיי פארלאזן זיך אויף מלך מצרים, עט נישט האבן קיין קיום, און ולא ימצא במכתתו חרש לחתות אש מיקוד, וואס טייטש די גאנצע חומה עט צאמפאלן, ס'וועט נישט איבערבלייבן פון דעם א שטיקל וואס מען זאל קענען אריבערפירן מיט דעם א שטיקל פייער, וואס דאס איז די שיעור וואס ר' מאיר האט געזאגט, וואס טייטש אז דער נביא זאגט אז ס'וועט נישט איבערבלייבן אפילו אזא שטיקל, איז משמע אז דאס איז טאקע א שטיקל וואס הייסט טאקע א חשוב'ע שטיקל, ווייניגער פון דעם נישט. אמר לו רבי יוסי, האט רבי יוסי געזאגט משם ראיה, דאס איז דיין ראיה? פארקערט, פון די המשך הפסוק איז א ראיה צו מיין שיטה, ווייל ס'שטייט דארט ווייטער אז ולחשוף מים מגבא, אז ס'עט נישט איבערבלייבן א שטיקל פונעם וואנט אויף אנצושעפן וואסער פון א גריב, וואס טייטש אז א שטיקל חרס וואס קען אנשעפן וואסער, דאס הייסט א חשוב'ע שטיקל חרס וואס מ'איז מחויב אויף הוצאה ביי דעם, איז כשיטת רבי יוסי. זאגט יעצט די גמרא, אונז האבן עס שוין אויסגעשמועסט אין די משנה, אז אונז האבן דאך געזען אז די שיטה פון רבי יוסי איז כדי לקבל בו רביעית, א שטיקל חרס מ'קען אריינלייגן דעם וואסער, די שיטה פון ר' מאיר איז כדי לחתות בו את האור אריינצולייגן אין א שטיקל חרס א קויל, און די שאלה איז וועמענס שיעור איז גרעסער און וועמענס שיעור איז קלענער, זאגט די גמרא, מסתברא שיעורא דרבי יוסי נפיש, די סברא וואלט געזאגט אז די שיעור פון רבי יוסי איז גרעסער, ווייל א קויל קען מען אריינלייגן א קליינע שטיקל חרס אויך, וואסער, א רביעית וואסער דארף מען א ערנסטע שטיקל חרס, ממילא די סברא זאגט אז רבי יוסי'ס שיעור איז גרעסער, אבער מקרא שיעורא דר' מאיר נפיש, פונעם פסוק איז משמע אז ר' מאיר'ס שיעור איז גרעסער, פארוואס? ווייל ווען דער נביא זאגט אז די חומה עט צאמפאלן, ס'עט נישט בלייבן פון דעם א שטיקל חרס אריינצולייגן אין דעם א קויל, און אפילו נישט א שטיקל אריינצולייגן אין דעם וואסער, איז משמע אז דער צווייטער שיעור איז קלענער ווי דער ערשטער שיעור, ווייל ווען מ'שעלט, ווען מ'זאגט אז ס'גייט זיין אז ס'עט זיין אזוי מין געפערליך אז דאס עט געשען, נישט נאר דאס עט געשען, נאר ס'עט זיין נאך ערגער, וואס טייטש די חומה עט אזוי מין צאמפאלן, נישט נאר ס'וועט זיין אזוי מין קליין די שטיקלעך פון די חומה אז מ'וועט נישט קענען מ'וועט קוים קענען אריינלייגן דעם א שטיקל גחלת, נאר ס'עט זיין נאך קלענער, קוים וואסער וועט מען קענען אריינלייגן, איז משמע אז די שיעור פון וואסער איז קלענער, ווייל דאי סלקא דעתך שיעורא דרבי יוסי נפיש, לייט לה במנא זוטרא והדר לייט לה במנא רבה, קודם שעלט מען מיט א קליינע זאך נאכדעם מיט א גרויסע זאך פארקערט, און במילא וויאזוי פארענטפערט מען די קשיא אז פון איין זייט פון די סברא איז משמע אזוי פון די פסוק איז משמע אזוי, אמר אביי, ענטפערט אביי, מתניתין נמי, לחתות אש מיקידה גדולה, וואס טייטש דער שיעור פון ר' מאיר, וואס ר' מאיר האט געזאגט די חרס אריינצולייגן אין דעם א קויל, מיינט נישט א קליינע קויל וואס מען האט דארט אנגעצינדן, ס'רעדט זיך איינער האט געמאכט א ערנסטע מדורה, א ערנסטע פייער, פון דעם ערנסטע פייער וויל ער ארויסשלעפן א קויל, דא קען מען נישט נעמען א קליינע שטיקל חרס, מען דארף שוין א גרויסע שטיקל חרס, ווייל טאמער מען נעמט א קליינע שטיקל חרס קען מען פארברענען די הענט, און במילא קומט אויס אז ר' מאיר זאגט מען דארף ממש א גרויסע שטיקל חרס, מה שאין כן ר' יוסי וואס זאגט מען דארף קענען אריינלייגן א רביעית וואסער, דאס איז אסאך קלענער פון דעם. זאגט אונז די גמרא, ר' יוסי אומר משם ראיה האט מען געזען אין די משנה, זאגט די גמרא שפיר קאמר ליה ר' יוסי לר' מאיר, לכאורה ר' יוסי זאגט דאך גוט צו ר' מאיר, אז פון די פסוק איז א ראיה אז אפילו א שטיקל חרס וואס מען קען אריינלייגן אין דעם א רביעית וואסער איז אויך חשוב, זעסט דאך די פסוק ענדיגט דאך צו ולחשוף מים מגבא, ענטפערט די גמרא

נאר אפילו א שטיקל וואס מענטשן זענען נישט מחשיב, וואס דאס איז אריינצולייגן וואסער, וואס ר' מאיר האלט דאך אז אריינצולייגן וואסער איז צו קליין, דאס איז נישט גענוג חשוב, אפילו אזא שטיקל וועט אויך נישט זיין, אבער ס'מיינט נישט צו זאגן אז דאס איז חשוב, נאר אוודאי, לשיטת ר' מאיר, האט עס נישט קיין חשיבות און ס'איז נישט דא ביי דעם הוצאה, הדרן עלך המוציא יין, הדרן עלך המוציא יין, הדרן עלך המוציא יין. זאגט די הייליגע משנה, די ניינטע פרק, מען הייבן מיר אן די פרק, אמר רבי עקיבא, זאגט די משנה אמר רבי עקיבא האט רבי עקיבא געזאגט, מנין לעבודה זרה שמטמאה במשא, בעצם ווי קומט די משנה אריין, זענען שוין די מפרשים מסביר, רש"י איז מסביר אז דאס אלעס האט מיט די המשך, ס'איז א בעצם א לאנגע משנה, וואס אין די המשך ווערט דערמאנט אויך די נקודה פון הוצאת שבת, און במילא דערמאנט מען שוין אנדערע זאכן אויך, האט רבי עקיבא געזאגט על כל פנים צוריק צו אונזער משנה, פון וואו ווייסט מען אז עבודה זרה איז מטמא במשא כנדה, די דין איז אז א נדה איז מטמא במשא, וואס מיינט דאס א טומאת משא? איז א טומאת משא מיינט מגע, טומאת מגע מיינט מען רירט צו א דבר טמא, טומאת משא דאס איז אסאך א הארבערע זאך, דאס איז ביי סתם ביי שרצים למשל נישט דא קיין טומאת משא ווי מיר וועלן זען אין די גמרא, א טומאת משא איז טייטש ווען מען הייבט אויף א דבר טמא אן דאס צו רירן, ס'טייטש לאמיר זאגן איך וועל נעמען די דבר טמא איך וועל עס ארויפלייגן אויף א קישן, כ'הייב אויף דעם קישן און די דבר טמא ליגט אויף דעם, ווערט אויך די מענטש טמא, וואס ביי א נדה איז דאס דא, איז פאר דעם זאגט רבי עקיבא ווי ווייסט מען אז ביי עבודה זרה איז דאס אויך דא, דא רעדט זיך מדרבנן, מדאורייתא האט נישט א עבודה זרה קיין טומאה, די חכמים האבן מתקן געווען אויף עבודה זרה א טומאה, און רבי עקיבא וויל וויסן וואס איז געווען די מקור פון די חכמים, ווייל זיי האבן געהאט א אסמכתא פון א פסוק, מילא וואס איז געווען די מקור, אז מען וועט וויסן די מקור וועט מען וויסן וואסערע סארט טומאה די חכמים האבן מתקן געווען ביי די עבודה זרה, רבי עקיבא האלט די מקור איז פון נדה במילא האט מען אויך מתקן געווען א טומאת משא אויף עבודה זרה, שנאמר וואס איז די ראיה ווייל שטייט אין פסוק לעתיד לבוא, אז כלל ישראל וועט נמאס ווערן און פארעקלט ווערן פון זייער עבודה זרה, זאגט דאך דער פסוק, תזרם כמו דוה, צא תאמר לו, אז מען וועט זיך פארמיאוסן, מען וועט זיך דערווייטערן פון עבודה זרה אזוי ווי פון א נדה, צא תאמר לו, מען וועט זאגן גיי ארויס פון דא פארן עבודה זרה, על כל פנים זעהן מיר דא די היקש, פון א עבודה זרה צו א דוה צו א נדה, און מילא דרש'נט מען מה נדה מטמאה במשא, אף עבודה זרה מטמאה במשא, אזוי ווי ביי א נדה דא א טומאת משא, די זעלבע זאך ביי עבודה זרה, האבן חכמים גוזר געווען א טומאת משא, זאגט די הייליגע גמרא תנן התם, מ'האבן מיר געלערנט אין א משנה, די משנה זאגט אין עבודה זרה, מי שהיה כותלו סמוך לעבודה זרה, איינער וואס די וואנט פון זיין שטוב איז אויך די וואנט פון א שטוב פון עבודה זרה, דאס טייטש א מענטש האט געבויט א שטוב, שפעטער איז געגאנגען א גוי, געבויט דריי ווענט ארום איינע פון זיינע ווענט, ס'טייטש ער האט זיך אויך באנוצט דא מיט זיין וואנט דא, זיין וואנט איז די פערדע וואנט, און דארט אין יענעם פלאץ דארט אין יענעם שטח האט ער געמאכט א בית עבודה זרה, ונפל, און די וואנט איז צעפאלן, יעצט טאמער די איד עט גיין אויפבויען די וואנט, קומט דאך אויס ער בויט דאך דא אויך אויף א וואנט פאר עבודה זרה, ובמילא די דין אסור לבנותו, מען טאר נישט צוריק בויען די וואנט, כיצד יעשה, וואס זאל מען טון, זאגט די משנה, כונס לתוך שלו ארבע אמות ובונה, ער דארף אריינרוקן די וואנט פיר אמות אריין אין זיין שטח, און דעמאלטס קען ער בויען, ווייל דעמאלטס איז דא א הפרש פון פיר אמות פון זיין וואנט ביז צום עבודה זרה, און די גמרא זאגט אין עבודה זרה מ'דארף אויך אנפילן דעם פלאץ מיט כל מיני זאכן, וואס טייטש ער וויל דאך נישט פארברייטערן די שטח פון עבודה זרה ער וויל סך הכל אוועקרוקן זיין וואנט, און במילא דאס איז א פאטענט ווי אזוי מ'קען צוריק בויען דעם וואנט, ער פארלירט טאקע א שטיקל שטח, זאגט די משנה ווייטער, היה שלו ושל עבודה זרה, וואס איז טאמער די בעלות פונעם וואנט איז געווען האלב זיינס, און האלב פון א גוי וואס די גוי האט זיך באנוצט מיט דעם פאר עבודה זרה, וואס טייטש די דיקקייט פון די וואנט איז געווען האלב זיינס האלב זיינס, איז נידון מחצה על מחצה, וואס טייטש אזוי, אין די פריערדיגע ציור אין די ערשטע ציור פון די משנה האט זיך גערעדט אז די גאנצע וואנט באלאנגט צום איד, און במילא אז די איד דארף עס אוועקרוקן פיר אמות, און לאמיר זאגן די דיקקייט פון די וואנט אליין איז צוויי אמות, קומט אויס אז מ'לאט לאמיר זאגן די וואנט וואלט געבליבן שטיין אויפן פלאץ, טייטש צוויי אמות ווי די וואנט איז אמאל געווען, נאך צוויי אמות ווי ער רוקט ווייטער אראפ די נייע וואנט איז צוזאמען איז פיר אמות, ער קען זיך אויך באנוצן מיט די צוויי אמות פון די דיקקייט פון די ארגינעלע וואנט וואס איז אויך געווען זיין שטח, דא זאגט די משנה אז ווען די גוי האט אויך א בעלות אויפן וואנט וואס טייטש די וואנט איז געווען דיק צוויי אמות, די גוי איז בעל הבית אויף אן אמה און ער איז בעל הבית אויף אן אמה, דא קען ער נישט צוריקרוקן די נייע וואנט, צוויי אמות, נאר דארף ער צוריק רוקן דריי אמות, ווייל די חלק פונעם גוי קען ער נישט אריין רעכענען צו זיין חלק, די פיר אמות דארף זיין אין זיין חלק, און במילא דא איז עס א גרעסערע שיעור דריי אמות, זאגט די משנה ווייטער, אבניו ועציו ועפריו מטמאים כשרץ, די שטיינער, די העלצער, די אש, די גאנצע חורבן דא, די גאנצע וואנט, און. ווי די מפרשים רעדן אויס סיי די חלק פונעם איד סיי די חלק פונעם גוי ווייל מען ווייסט דאך נישט אין יעדע שטיין איז דאך בעצם דא א שותפות פון די איד און די גוי ובמילא אז די וואנט האט משמש געווען א עבודה זרה האט עס א דין ווי עבודה זרה און ס'איז מטמא כשרץ ס'איז מטמא א טומאת שרצים וואס ביי שרץ איז נאר דא א טומאת מגע נישט קיין טומאת משא פון ווי לערנט מען עס ארויס זאגט די משנה שנאמר שקץ תשקצנו ביי עבודה זרה שטייט שקץ תשקצנו וואס שקץ איז א לשון שרץ און במילא דא, דאס איז די אסמכתא פון די חכמים, אז די חכמים האבן פון דא ארויסגעלערנט און זיי האבן גוזר געווען אויף עבודה זרה א טומאת שרצים, וואס דאס טייטש א טומאת מגע, רבי עקיבא אומר, רבי עקיבא זאגט כנידה, אז ניין, ס'איז א הארבערע טומאה וואס מ'האט גוזר געווען אויף די עבודה זרה, און במילא די וואנט איז מטמא אויך א טומאת משא אזוי ווי א נידה, שנאמר, אזוי ווי שטייט אין פסוק, דער פסוק זאגט, לגבי עבודה זרה, וואס אונז האבן געזען אין די משנה, תזרם כמו דוה, און במילא לערנט מען עס ארויס די היקש פון עבודה זרה צו נדה, מה נדה מטמאה במשא, אף עבודה זרה מטמאה במשא. קומט אויס אונז האמיר דא א מחלוקת פון די תנא קמא און רבי עקיבא, די תנא קמא די חכמים האלטן אז מ'לערנט ארויס פון שקץ תשקצנו אז עבודה זרה איז דומה צו א שרץ, אט דאס איז געווען די אסמכתא פון די חכמים, און רבי עקיבא זאגט אז מ'לערנט עס ארויס פון א צווייטע פסוק פון תזרם כמו דוה, און במילא איז א הארבערע טומאה, א טומאת נדה. זאגט די גמרא, אמר רבה, האט רבה געזאגט, אונז גיימיר יעצט זעהן א מחלוקת אמוראים אין די מחלוקת פון די תנאים, וואס טייטש צוויי אמוראים גייען זיך קריגן וואס איז בעצם געווען דא די מחלוקת, איז אזוי, קודם כל זאגט רבה, איידער ער גייט אריין דא אין די מחלוקת זאגט רבה בדרך אגב, אל תזרם דאמר קרא, נכרינהו מינך כזר, צא תאמר לו הכנס אל תאמר לו, ס'טייטש תזרם מיינט זאלסט דיך דערווייטערן פון עבודה זרה אזוי ווי א זר, א מענטש דארף אנטלויפן פון עבודה זרה, און זאגן, צא תאמר לו הכנס אל תאמר לו, אוועק אוועק, א מענטש דארף זיך שטארק מתרחק זיין פון עבודה זרה. ואמר רבה, יעצט בנוגע לענייננו, צו די מחלוקת פון די חכמים רבי עקיבא, זאגט רבה אזוי, במשא דכולי עלמא לא פליגי, דמטמאה דהא איתקש לנידה, זאגט רבה א מורא'דיגע חידוש, אפילו די חכמים, זאגט רבה, האלטן אז עבודה זרה איז מטמא במשא, פארוואס? ווייל ס'שטייט דאך אין פסוק תזרם כמו דוה, די תורה איז מקיש עבודה זרה צו א נידה, און במילא די חכמים האבן זעכער גוזר געווען אויך א טומאת משא אויף דעם, אויב אזוי אויב יעדער איז מודה ס'דא א טומאת משא, וואס איז די מחלוקת פון די חכמים און רבי עקיבא? זאגט רבה, כי פליגי באבן מסמא, ס'דא א שפעציעלע דין ביי א נידה ביי זב ביי זבה ביי נידה ביי יולדת ביי די פיר איז דא א שפעציעלע דין וואס הייסט אבן מסמא, אבן מסמא איז דא אפאר אופנים וואס מען זאגט אבן מסמא, אבן מסמא איז טייטש אזוי, אבן מסמא די טייטש פון אבן מסמא איז א שווערע שטיין, יעצט ווי קומט דא אריין א שווערע שטיין, איז אזוי, ס'איז דא כמה וכמה מיני טומאות וואס איז נישט טומאת מגע, טומאת מגע איז זייער פשוט צו פארשטיין, מען רירט צו א דבר טמא מען ווערט טמא, פערטיג, שפעטער איז דא אזוי, ס'איז דא אזאך ס'הייסט א טומאת משא, טומאת משא איז טייטש ווען א מענטש טראגט א טמא'נע זאך, טומאת משא האט מען געזען איז דא ביי טומאת מת איז דא א טומאת משא ביי פארשטייט זיך ביי זב זבה נידה יולדת איז דא א טומאת משא טומאת משא איז א ענין פון טראגן מען דארף נישט צורירן די טמא'נע זאך אבער ווען מען רירט צו א צווייטע זאך אזוי ווי מען האט פריער אויסגעשמועסט און די טמא'נע זאך ליגט אויף דעם איז מען אויך טמא בטומאת משא ווייל דו האסט עס געטראגן יעצט ס'איז אויך דא א טומאה וואס הייסט טומאת היסט וואס דאס איז אויך געזאגט געווארן ביי זב זבה נידה יולדת וואס א טומאת היסט איז אויך דא אויף צוויי אופנים טומאת היסט מיינט אזוי טומאת משא האבן מיר געשמועסט מיינט ווען א מענטש טראגט א זאך וואס איז טמא. וואס איז פארקערט? וואס איז טאמער א טמא'נע זאך? א טמא'נע מענטש טראגט א זאך וואס איז טהור. למשל, ס'וועט גיין איינער וואס איז טמא בטומאת מת און ער וועט טראגן א טהור'ע מענטש אדער א טהור'ע חפץ, דעמאלטס ווערט נישט די זאך טמא. דאס הייסט נישט טומאת משא. טומאת משא מיינט א טהור'ע מענטש טראגט א טמא'נע זאך, נישט א טמא'נע מענטש טראגט א טהור'ע זאך. דאס הייסט א טומאת היסט. טומאת היסט איז אויך דא ביי א נדה. חוץ פון דעם איז אויך דא א טומאת היסט וואס איז טייטש אז ווען א נדה אדער א זב זבה און א יולדת רוקן א חפץ נישט נאר אז זיי טראגן די חפץ און ס'ליגט אויף זיי נאר אז זיי רוקן א חפץ מיט א צווייטע חפץ זענען גורם זאל זיך רוקן הייסט אויכעט א טומאת היסט וואס איז אויך א חידוש איז דא ביי נדה חוץ פון דעם איז אויך דא א טומאה וואס הייסט טומאת משכב ומושב טאמער א זב זבה נדה יולדת זיצן אויף א בענקל אדער אויף א בעט אפילו זיי רירן דאס נישט צו היות וואס זייער וואג ליגט אויף דעם איז אויך אז ס'ווערט טמא די בעט ווערט טמא און שפעטער עס גייט א טהור'ע מענטש און זיצט אויף די בעט ווערט די טהור'ע מענטש טמא. יעצט אזוי, די אלע אנדערע דינים חוץ טומאת מגע, ליגט דא בעצם א געוואלדיגע חידוש, פארוואס? ווייל די חידוש איז אז אפילו מען רירט עס נישט צו ווערט מען אויך טמא, וואס איז פשט דערפון? פשט דערפון איז ווייל די וואג פון די מענטש איז גורם דא עפעס, אז דו טראגסט א טמא'נע זאך, איז מיט דעם וואס דו טראגסט עס, ס'טייטש, די, די, די, די וואג איז משפיע אויף דיר, דו האסט געטראגן א טמא'נע זאך, פון דעם וואס דו טראגסט די וואג, איז עס גורם זאלסט טמא ווערן, די זעלבע זאך טומאת משכב ומושב, דו זיצט אויף א בעט וואס איז געמאכט אויף צו זיצן, משכב ומושב איז נאר אויף א בענקל אדער אויף א בעט, אבער היות עס איז געמאכט צו זיצן אויף דעם, און במילא איז היות וואס די בעט טראגט דיך, איז ווערט עס טמא, די זעלבע זאך א טומאת היסט, ווען א זב א זבה נדה יולדת, טראגן עפעס אויף זיך, ווערט עס אויך טמא, פארוואס? אלס די כח פון טראגן די וואג, ס'איז א נקודה פון וואג דא. יעצט אבן מסמא איז טייטש א שווערע שטיין, א גרויסע שטיין. די נקודה פון א גרויסע שטיין איז אזוי, לאמיר זאגן אז א מענטש האט א בעט אדער א בענקל וואס אויף דעם ליגט א ריזיגע שטיין, די שטיין וועגט טויזנט קילא, יעצט די מענטש גייט א זב אדער א זבה אדער א נדה אדער א יולדת, זעצט זיך אוועק אויף די שטיין, וואלט געווען א סברה צו זאגן אז די בעט ווערט נישט טמא בטומאת מדרס. פארוואס? ווייל דער מענטש'ס וואג איז גארנישט משפיע דא, דער מענטש'ס וואג איז גארנישט מיט נישט לעבן די שטיין, איז במילא וואלט געווען א סברה צו זאגן אז ס'ווערט נישט טמא, דאס איז די חידוש מ'לערנט ארויס פון פסוקים אז ס'נישט אזוי אז אפילו זיין וואג איז גארנישט משפיע ווערט נאך אלץ די בעט אדער די בענקל טמא בטומאת משכב ומושב, יעצט דאס איז איין אופן פון אבן מסמא, נאך אן אופן פון אבן מסמא איז פארקערט, א בעט אדער א בענקל וואס איז שוין טמא געווארן בטומאת מדרס, און ווי מ'האמיר געשמועסט אז ווען א טהור'ע מענטש עט יעצט זיצן אויף דעם עט ער טמא ווערן, איז נישט נאר טאמער ער זיצט אויף דעם, נאר טאמער ס'דא א שטיין אויף דעם און די טהור'ע מענטש זיצט אויף די שטיין, ווערט ער אויך טמא אפילו איז זיין וואג איז גארנישט משפיע, דאס איז נאך א אופן וואס אבן מסמא איז נוגע, נאך אן אופן וואס אבן מסמא איז נוגע, איז לגבי טומאת היסט, וואס דא איז אביסל אנדערש די נקודה פון אבן מסמא, אונז האמיר געשמועסט טומאת היסט איז טייטש ווען די זב טראגט א דבר טהור, איז לאמיר זאגן ס'איז דא העכער די זב אן אבן מסמא, ער טראגט נישט די אבן מסמא, אבער ער שטייט אונטער דעם, וואס טייטש ער רירט עס צו, די וואג ליגט נישט אויף אים, ס'ליגט אויף עפעס אנדערש. דא אויכעט, טאמער ס'עט זיין א טהור'ע זאך אויף די אבן מסמא, עט די טהור'ע זאך טמא ווערן, ווייל ס'גייט מיר נישט אן אז די וואג, ווי די וואג ליגט, און ווער ס'איז משפיע אויפן וואג, ווער ס'איז נישט, דאס איז די חידוש פון אבן מסמא, אז איך קוק נישט אן די וואג, איך קוק אן די פעולה, ער טראגט דאס, אפילו די גאנצע וואג ליגט נישט אויף אים אדער די גאנצע וואג ליגט יא אויף דעם, ער טראגט דאס און במילא ווערט די זאך טמא. און במילא זאגט רבה, צוריק אין די סוגיא, זאגט רבה אז די חכמים, די תנא קמא רבי עקיבא יעדער איז מודה ביי עבודה זרה דא א טומאת משא, די שאלה איז צו ס'איז אויך דא א טומאת אבן מסמא, אז וואס? רבי עקיבא סבר כנדה, רבי עקיבא האלט אז ס'איז פונקט ווי א נדה, מה נדה מטמא באבן מסמא, אף עבודה זרה מטמא באבן מסמא, אז אבן מסמא איז אויך דא ביי עבודה זרה, און במילא, טאמער ס'עט זיין א ריזיגע שטיין אן אבן מסמא אויף א באלקן, און א מענטש עט גיין אונטער דעם, און אויף די שטיין איז דא אן עבודה זרה, און די מענטש כאפט אן די שטיין, קוק איך אפילו די גאנצע וואג ליגט אויפן באלקן, אבער היות וואס דער מענטש איז אונטער דעם ווערט ער אויך טמא אלס די דין פון אבן מסמא, אזוי האלט רבי עקיבא, און דאס לערנט מען ארויס פונעם פסוק תזרם כמו דוה, דער היקש צום נדה, מה שאין כן ורבנן סברי די חכמים האלטן כשרץ, נישט אזוי ווי א שרץ איז מטמא במגע ניין ס'איז מטמא במשא אויכעט, נאר מען לערנט ארויס פון א שרץ אז מה שרץ לא מטמא באבן מסמא, אף עבודה זרה לא מטמא באבן מסמא, ביי שרץ איז נישט דא די חידוש פון אבן מסמא, און ממילא עבודה זרה זאגט מען אויך נישט אבן מסמא, לויט די חכמים, זאגט די גמרא ולר' עקיבא למאי הלכתא איתקש לשרץ, וואס טייטש, וואס דארף איך בכלל האבן די היקש צו שרץ? טומאת משא זאגסטו, איז סתם אזוי דא אז מ'לערנט עס ארויס פון א נדה, אבן מסמא לערנט מען ארויס פון נדה, וואס לערנט מען ארויס פון שרץ? ענטפערט די גמרא, משמשיה, וואס טייטש די משמשי עבודה זרה, נישט דאס די עבודה זרה אליין, נאר די זאכן ארום און ארום, די בעזעמס, צו מ'האט עס געדינט מיט אזא אופן, אזא אופן, די אלע זאכן דארט ארום און ארום, ביי דעם, דאס איז אויך טמא, אבער דאס איז סאך א לייכטערע טומאה, נאר א טומאת מגע, און דאס לערנט ר' עקיבא ארויס, פון די היקש צו שרץ פון שקץ תשקצנו איז פרעגט יעצט די גמרא ולרבנן לויט די חכמים למאי הלכתא איתקש לנדה פארוואס טאקע לויט די חכמים האט מען מקיש געווען עבודה זרה צו א נדה איז לויט רבה שטימט עס זייער גוט למשא ווייל מען דארף דאך וויסן אז ס'איז דא א טומאת משא ביי עבודה זרה אויך אבער אויב אזוי פרעגט די גמרא ולוקשה רחמנא לנבילה זאל די תורה מאכן א היקש פון עבודה זרה צו נבילה ווייל נבילה איז מטמא במשא אבער ס'איז נישט מטמא באבן מסמא איז אנשטאטס גיין פארקערט זאגן ס'איז דא א היקש צו נדה זאלסט וויסן א טומאת משא א היקש צו שרץ צו וויסן אז ס'איז נישט דא אבן מסמא, מאך סאך גרינגער, לאז אויס די גאנצע נקודה פון שרץ דא, די תורה וואלט געדארפט מקיש זיין עבודה זרה צו נבילה, וואלט איך געוואוסט אז ס'איז מטמא א טומאת משא און נישט א אבן מסמא. ענטפערט די גמרא, אין הכי נמי, ביסט גערעכט, די תורה וואלט טאקע געדארפט מקיש זיין צו נבילה, אלא נאר, ס'איז דא א צווייטע סיבה פארוואס די תורה האט דווקא מקיש געווען צו א נדה אפילו ס'איז טאקע אנדערש ווי א נדה אז ס'איז נישט מטמא אבן מסמא, ווייל מה נדה אינה לאברין, אף עבודה זרה אינה לאברין, טאמער א אבר פון א נדה פאלט אראפ איז עס נישט מטמא א טומאת נדה, די זעלבע זאך עבודה זרה וואס צעפיצלט זיך, ס'פאלט אראפ אן אבר, עבודה זרה וואס איז צוזאמגעשטעלט פון שטיקלעך, איז דער שטיקל איז נישט מטמא, אזוי ווי די עבודה זרה אליין, נאר דאס האט נישט קיין טומאה אויף זיך, און דאס לערנט מען ארויס פון די היקש צו דווקא נדה, וואס טייטש וואלט געקענט טאקע צו נבילה מקיש זיין, אבער דער חידוש איז אז ס'איז נישט מטמא לאברין וואס דער חידוש וואלט מען נישט געוואוסט ביי נבילה. איי פרעגט די גמרא,

וואס רבי עקיבא לערנט נישט די דין אז די תורה האט דווקא מקיש געווען צו נידה ווייל ער האט נישט געוואלט מקיש זיין צו נבילה זאלסט וויסן איברים ניין רבי עקיבא לערנט ארויס פון נידה ווייל רבי עקיבא וויל ארויס לערנען אבן מסמא און במילא דא שטעלט זיך שוין א שאלה צו מען לערנט עס טאקע אינגאנצן ארויס פון נידה אז איברים איז נישט מטמא אדער אפשר ניין רבי עקיבא איז מחמיר עד הסוף וואס טייטש מען לערנט ארויס פון נידה די טומאת משא מען לערנט ארויס פון נידה אבן מסמא אבער איברים האט רבי עקיבא געהאלטן אז איברים איז אוודאי יא מטמא און דאס איז די שאלה אין די קומענדיגע בלאט וואס מען מוז זען רב חמא בר גוריא עט פרעגן, איז קומט אויס למעשה אז לויט רבא ווי רבא האט יעצט מסביר געווען די מחלוקת פון רבי עקיבא און די חכמים, איז ביידע סיי רבי עקיבא און סיי די חכמים ביידע האלטן אז עבודה זרה איז מטמא א טומאת משא, די מחלוקת איז סך הכל צו ס'איז אויך מטמא ביי אבן מסמא צו נישט, ברענגט יעצט די גמרא א צווייטע שיטה, ורבי אלעזר אמר, רבי אלעזר זאגט, באבן מסמא דכולי עלמא לא פליגי דלא מטמא, יעדער איז מודה לויט רבי אלעזר אז ביי אבן מסמא איז עס נישט מטמא, פארוואס? ווייל אלס די היקש פון שרץ, וואס טייטש יעדער איז מודה צו די היקש אז ס'איז אנדערש ווי א נדה, ס'איז נישט מטמא אבן מסמא, איי וואס איז די מחלוקת פון די חכמים און רבי עקיבא? זאגט רבי אלעזר אזוי ווי אונז האבן געלערנט פשוט פשט, כי פליגי במשא, די מחלוקת איז טאקע ביי טומאת משא, רבי עקיבא סבר כנדה, מה נדה מטמא במשא אף עבודה זרה מטמא במשא, רבי עקיבא האלט מען איז עס מקיש צו א נדה אז ס'איז מטמא טומאת משא, ורבנן סברי די חכמים האלטן כשרץ, מה שרץ לא מטמא במשא אף עבודה זרה לא מטמא במשא. פרעגט די גמרא ור' עקיבא למאי הילכתא איתקש לשרץ, לויט די פשט איז לויט ר' עקיבא פארוואס טאקע דא א היקש צו שרץ, מ'איז עס מקיש צו נידה אז ס'מטמא א טומאת משא, אבער פארוואס איז מען עס מקיש צו שרץ, יעצט די מפרשים רעדן אויס וואס טייטש וואס מ'איז עס מקיש צו שרץ, פשוט אז ס'נישט מטמא אבן מסמא, נאר וואס דען, די גמרא וויל ענטפערן א צווייטע תירוץ, ווייל דאס איז אויך א חידוש און ס'איז אויך כעין די תירוץ מ'האט פריערט געענטפערט און ממילא די גמרא האט נישט געענטפערט די תירוץ, אוודאי די תירוץ איז אויך א גוטע תירוץ, נאר די גמרא ענטפערט א תירוץ למשמשיה, די סיבה וואס מען האט מקיש געווען עבודה זרה צו שרץ איז אז די משמשי עבודה זרה די אלע זאכן ארום און ארום זענען נאר מטמא א טומאת שרץ א טומאת מגע ורבנן, פרעגט די גמרא לויט די חכמים למאי הילכתא איתקש לנידה, צו וועלכע נושא ס'טייטש פארוואס האט מען געדארפט מקיש זיין עבודה זרה צו א נידה, מען לערנט דאך גארנישט ארויס פון נידה, אבן מסמא האלט קיינער נישט איז מטמא, טומאת משא לויט די חכמים איז אויך נישט מטמא ווי קומט דא אריין נידה, ענטפערט די גמרא טאקע נאר אויף די לימוד אז מה נידה אינה לאיברים אף עבודה זרה אינה לאיברים, אז ס'איז נישט מטמא א טומאת איברים אזוי ווי א נידה וואס א נידה טאמער א איבר האקט זיך אפ איז עס אויך נישט מטמא די זעלבע זאך עבודה זרה אן איבר פון עבודה זרה איז נישט מטמא. פרעגט יעצט די גמרא ורבי עקיבא און לויט די שיטה פון רבי עקיבא למאי הילכתא איתקש לנידה פארוואס האט מען עס מקיש געווען צו נידה האט מען געזאגט למשא אויף די טומאת משא אבער האט מען דאך געשמועסט לויט רבי אלעזר אז קיינער האלט נישט אז ס'איז אינגאנצן איתקש לנידה אויף אבן מסמא ווייל אבן מסמא לויט רבי אלעזר איז קיינער נישט מטמא אויב אזוי פרעגט די גמרא אויך די זעלבע קשיא ווי פריער לוקשה לנבילה זאל מען עס מקיש זיין צו נבילה ענטפערט די גמרא אין הכי נמי, אלא מה נידה אינה לאברים אף עבודה זרה אינה לאברים, ר' עקיבא האלט אויך לויט ר' אלעזר פון דעם לימוד אז א עבודה זרה איז נישט מטמא א טומאת אברים, און במילא דאס נעמט מען ארויס פארדעם דווקא די פסוק אנגעכאפט נידה און נישט נבילה. אלא אויב אזוי פרעגט די גמרא אויך דאס וואס מ'האט פריערט געפרעגט, הא דבעי ר' חמא בר גוריא וועט מען באלד זעהן עמוד בית אז ר' חמא בר גוריא פרעגט טאקע די קשיא צו עבודה זרה ישנה לאברים או אינה לאברים, תפשוט ליה מהא, בין לרבנן, בין לרבי עקיבא דאינה לאברים, לויט ר' אלעזר קומט אויס אז קיינער האלט נישט אז א עבודה זרה איז מטמא לאברים, און אזוי ווי מען האט געזען וואס כשיטת ר' אלעזר איז די חכמים די איינציגסטע דרש וואס די חכמים האבן געדרשנט פון די היקש צו נידה איז טאקע לאברים אז לאברים איז נישט מטמא, און מען האט דאך אויך יעצט געזען אז לויט ר' עקיבא פארוואס דווקא די היקש צו נידה און נישט צו נבילה, אויכעט אז לאברים איז נישט מטמא, אויב אזוי קיינער האלט נישט מטמא לאברים, און וואס איז געווען די בעיא פון ר' חמא בר גוריא? ענטפערט די גמרא, ר' חמא בר גוריא כרבה מתני, ר' חמא בר גוריא האט טאקע נישט קענען האלטן ווי ר' אלעזר האט געהאלטן ווי רבה, אז יעדער איינער האלט אז ביי עבודה זרה איז דא א טומאת משא, די שאלה איז סך הכל צו ס'איז אויך דא א טומאת אבן מסמא צו נישט, און אזוי ווי מ'האט מסביר געווען אז די חכמים לערנען ארויס פון די היקש צו נידה די טומאת משא, איי אויב אזוי פארוואס איז די תורה נישט מקיש צו נבילה, האט מען געזען טאקע לאברים, אבער לויט רבי עקיבא איז נישט געווען די לימוד, ווייל לויט רבי עקיבא וואס האט מען ארויסגעלערנט פון די היקש פון עבודה זרה צו נידה אז ס'איז מטמא אבן מסמא במילא ווייס איך נישט לויט רבי עקיבא וואס איז די דין ביי אברים, צו כ'בין אויך מקיש עבודה זרה צו נידה לגבי אברים צו נישט. און דאס איז די בעיא פון רבי חמא בר גוריא אליבא דרבה ואליבא דרבי עקיבא.